ברוך השם מסכתא נזיר דף סמך ד' עמוד א', די זיבעטע שורה פון אויבן.
תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, כל הנתלה, אלעס וואס איז ווערן אויפגעהאנגען איינער האלט א שרץ, און א צווייטער מענטש גייט דורך והנגררין, איינער שלעפט א שרץ און א צווייטער מענטש גייט דורך ספיקן, און ס'איז א ספק צו ער האט אנגערירט צו נישט, איז דער דין טמא, מפני שהן כמונחין, ווייל עס איז דאך בידו של אדם דער שרץ, האט דאס נישט קיין דין פון טומאה צפה, איז אויב ס'איז ספק נוגע ספק לא נוגע, און דאס איז געוועזן אין רשות היחיד, איז טמא. והנזרקין, איינער האט געווארפן א שרץ, און ס'איז א ספק צי ער האט אנגערירט די טהרות צו נישט, ספיקן טהור, דא איז שוין א ספק טהור, ווייל דאס הייסט דאך טומאה צפה, און טומאה צפה ביי א שרץ איז דאך א חוץ מן כזית המת, א אויסנאם איז כזית המת, עיין בתוס' וואס לערנט דא פשט כזית המת לגבי דעם דין אוהל, אבער לגבי דעם דין מגע זאגט מען באמת אויכעט דעם דין פון ספק טומאה צפה טהור, והמאהיל על פני טומאה, ער איז מאהיל אויף א טומאה. וכל דבר און יעדע זאך שמטמא ס'איז מטמא מלמעלה די זאך וואס ליגט אויף דער טומאה איז עס מטמא כלמטה ווי די זאך וואס ליגט אונטער דער טומאה לאתויי מ'גייט מרבה זיין זב וזבה א זב וזבה איז דאך דאס וואס איז למטה און געליגן אויף צען מצעות ווערט דאך אלעס טמא, און די זעלבע זאך עליונו של זב מיט וואס ער האט זיך צוגעדעקט אפילו ער האט נישט אנגערירט איז דאך עס אויכעט טמא, איז אויב א זב און זבה גייען דורך אין וואסער, און ס'איז א ספק צי זיי האבן נישט מסיט געווען די טומאה, געמאכט מופן די טומאה פון ארט צו ארט, איז עס טמא, און תוספות שיטה איז אז לגבי דעם דין מגע איז דער דין ספק צפ צ ספק טומאה צפה ריין ברשות היחיד לאו דווקא ביי שרץ נאר ביי מת אויכעט און ביי זב אויכעט, דאס וואס שטייט דא אז א ספק טומאה צפה איז טמא ביי א זב און זבה מיינט מען היסט עמיר דא זעהן אין דעם תוספות והמאהיל על פני הטומאה כגון. אדם ההולך במים, א מענטש גייט אין וואסער, ונמצא כזית מת קבוע במים, די כזית מת איז נישט געווען צפה, ס'איז געווען קבוע'סדיג, ספק עבר הטהור עליו והאהיל, ס'איז א ספק אז דער טהור איז אדורכגעגאנגען אויף דעם און האט מאהיל געווען על המת, דבשרץ כהאי גוונא טהור, ביי א שרץ אין אזא אן אופן איז ער ריין. אבל במת בטומאה, במת בטומאה צפה, איז ער טמא, איי די טומאה ליגט דאך אויף א ארט, דער מענטש גייט דורך, דער מענטש איז דאך צף, דכך לי טהרה צפה, וטומאה קבועה, דער זעלבע דין איז ווען די טהור שווימט, די טהור גייט שטייט נישט אויף א ארט און די טומאה קבוע'סדיג כמו טומאה צפה וטהרה קבועה האט עס דעם זעלבן דין ווי די טומאה טוט שווימען און די טהרה קבוע'סדיג מכל מקום ביי אוהל לא מטהרינן טאקע ביי מגע מת איז מכח ספק איז מען מטהר אפילו עס איז ברשות היחיד אבער ביי אוהל נישט

כלמטה במשכבו, האט דעם זעלבן דין ווי דאס וואס איז אונטן פון זיין געלעגער, ואם זב וזבה עוברים במים, אז די זב וזבה גייען דורכן וואסער, וכלי אצלם, ס'איז דא ביי זיי א כלי, ספק הסיטו, א ספק זיי האבן עס מסיט געווען, אין לנו לטהר משום טומאה צפה, קען איך נישט מטהר זיין וועגן טומאה צפה, אלא במגע דווקא דומיא דשרץ. במגע איז מען מטהר, בשרץ און במת און בזב וזבה, אויב ס'איז געווען צפה איז מען מטמא במגע. וכן אם מדרסות שם. דער זב איז דורכגעגאנגען און עס ליגט דארט זאכן וואס מען קען אויף דעם ארויפטרעטן, וזב עובר, דער זב גייט דורך ספק דורס אין לטהר קען איך נישט מטהר זיין משום טומאה צפה. דער דין טומאה צפה גייט נאר אן ביי טומאת מגע, אבער אנדערע קריגן אויף תוספות און זיי זאגן אז דער דין פון ספק טומאה צפה איז טהור, דאס איז נאר גערעדט געווארן ביי שרץ, אבער ביי מגע מת צו ביי מגע זב וזבה איז דאס נישט דא, בפשטות, מען זעט דא די גמרא, זעט מען דאך אז דער לימוד האבן מיר דאך נאר ביי שרץ. איי לאמער זאגן איך לערן אפ מת פון שרץ, מת פון שרץ קען איך נישט אפלערנען, שרץ האט א חומרא, ס'מטמא בכעדשה. ווי איז אבער ביי מת? מת די בשר המת איז מטמא ככזית. תוספות, אין מסכת שבת, דף ה עמוד ב, איז דא א שאלה, דער דין איז דאך בשבת אז מען מאכט א הוצאה, מען טראגט ארויס א זאך פון רשות היחיד אין רשות הרבים, איז מען חייב, דארף זיין עקירה, איך זאל נעמען די זאך פון א ארט ווי די זאך ליגט. און עס אוועקלייגן אויף א ארט ווי עס ליגט, אבער ווי וועט זיין איך האב נישט אויפגעהויבן די זאך, די זאך איז אריינגעפאלן צו מיר אין די האנט און איך האב עס ארויסגעטראגן, פעלט עס אין די מלאכה, די זעלבע זאך איך האב עס גענומען פון א ארט ווי די זאך פאלט, זי איז דערלופטן, איז מען נישט חייב, ווערט דאך דערמאנט א שאלה, אגוז ב- בעי רבא, אגוז בכלי. וכלי צף על גבי מים, א ניס איז געליגן אין א כלי, און די כלי שווימט אויף וואסער. בתר אגוז אזלינן, צי גיי איך נאך דעם ניס והא נייח, און די ניס רוט דאך? ווייל די ניס מופט נישט, די כלי מופט, אבער די ניס נישט. או דילמא בתר כלי אזלינן. איך קוק אויף די כלי ווייל ס'איז גלייך ווי זיי מופן ביידע צוזאמען, והא לא נייח און עס רוהט דאך נישט, דנייד עס מופט דאך, תיקו בלייבט שטיין די שאלה. די זעלבע שאלה וואס מיר האבן דארטן געהאט אין מסכת שבת לגבי דעם דין עקירה והנחה, איז אויך נוגע דא ביי אונזער דין לגבי דעם דין פון טומאה צפה, דער דין איז דאך ספק טומאה ברשות היחיד איז טמא. אז ס'איז דא א טומאה ברשות היחיד און ס'איז א ספק צו מ'האט אנגערירט אין די טומאה, לערנט מען אפ פון סוטה אז ס'איז טמא. ווי איז אבער דארטן ווי די טומאה צפה? די טומאה ליגט נישט אויף א ארט נאר זי טוט שווימען. האבן מיר דאך פריער געלערנט אז ספק טומאה צפה איז טהור. בעי רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געפרעגט א שאלה. מת בכלי, א כזית מן המת איז דא אין א כלי. וכלי צף על פני המים, און די כלי שווימט אויף דעם וואסער. מה? ווי איז דער דין? בתר כלי אזלינן, מיר זאגן, די טומאה ליגט דאך אין די כלי, די טומאה מופט נישט, ס'מופט נאר די כלי, אבער נישט די טומאה, ממילא האט עס נישט דעם דין פון טומאה צפה, וועט אויסקומען אז אין פאל ספק נגע אין רשות היחיד וועט זיין טמא, או אדער בתר מיא אזלינן איז מ'גורס, מגייט די וואסער מאכט דאך מופן ביידע, און דעריבער רוהט דאך עס נישט, האט עס דעם דין פון טומאה צפה. די גרסה וואס מיר האבן דא אין גמרא מת בכלי עט זיין גוט נאר לויט תוספות, וואס תוספות לערנט אז דער דין ספק, טומאה צפה גייט אהן נישט בלויז ביי שרץ, נאר סגייט אויך אהן ביי מגע מת. אבער די וואס לערנען אז ס'נאר א דין ביי שרץ, קען איך נישט גורס זיין דא אין גמרא מת בכלי, ווייל ביי א מת גייט דאך נישט אהן דער דין, נאר מ'דארף לערנען שרץ, ווייל דער דין פון צפה גייט נאר אהן ביי שרץ, אז שרץ בכלי וכלי צף על פני המים, אם תמצא לומר אויב דו וועסט זאגן בתר כלי אזלינן אז מיר גייען נאך דער כלי און דאס רופט זיך אהן אז די טומאה רוהט אויף א ארט, וועל איך דיר פרעגן מת על גבי שרץ מהו א שרץ און אויף דעם שרץ איז דא כזית מן המת צי זאגן מיר מה כיוון דהאי טומאת שרץ. טומאת שרץ איז דאך נאר טמא ביזן אוונט ער איז זיך טובל ער האט הערב שמש איז ער ריין והאי טומאת שבעה, און ביי א מת איז דאך די טומאה זיבן טעג, מען דארף אויף אים שפריצן דעם דריטן טאג און זיבעטן טאג, און ער איז זיך טובל ערשט ווען ער האט הערב שמש ווערט ער ריין. איז דאס דאך צוויי באזונדערע זאכן, כמאן דמחתא טומאה בכלי דמיא איז גלייך ווי די טומאה ליגט אין א כלי, דאס הייסט דער שרץ מופט אבער דער מת מופט נישט, דער מת ליגט דאך אויפן שרץ, ממילא אז ס'איז ספק נגע בשרץ, איז מען נישט קיין שום שאלה, ווייל דער שרץ איז דאך זיכער צף, נאר אויב ספק נגע במת, וועלן מיר זאגן אז ער וועט זיין טמא, כאטש ס'איז דאך טומאה צפה, ווייל ס'איז גלייך ווי עס ליגט אין א כלי, או דילמא אדער ווייל ביידע זאכן זענען דאך מטמא, טומאה סמיכתא היא, רופט זיך דאס אן ווי דאס איז א דיקע טומאה, ס'איז איין זאך, איז די טייטש ביידע זאכן זענען צפה, ממילא א ספק נגע במת. וועט אויך זיין דער דין טהור, ווייל עס איז דאך טומאה צפה. די גירסא קען מען אויך לערנען נאר לויט רש"י לויט תוספות, אבער לויטן רא"ש ווי אנדערע לערנען אז ביי א מת גייט נישט אן דער דין אז ספק טומאה צפה זאל זיין טהור, דארף מען לערנען פארקערט אז ס'איז געוועזן שרץ על גבי מת, און די שאלה איז מ'האט אנגערירט אין דעם שרץ וואס איז אויבן. נאך א שאלה, ואם תמצא לומר אויב דו וועסט לערנען ווען ס'דא צוויי זאכן וואס זענען מטמא און ביי ביידע איז נישט די טומאה די זעלבע זאך, זאגן מיר כמאן דמחתא טומאה בכלי דמיא, ס'איז גלייך ווי די טומאה ליגט אין א כלי. וטמא ודאי און ער איז זיכער טמא, וועל איך דא פרעגן, שרץ על גבי נבילה, שרץ ליגט אויף א נבילה, ונבילה צפה, און די נבילה שווימט, מהו, ווי זאגן מיר דא, טאקע דארטן נאר ביי דעם דין מת על גבי שרץ, זאג מיר ס'איז מנחא בכלי, ווייל דער זמן, דער משך הטומאה ביי ביידע נישט גלייך איז עס צוויי זאכן, אבער דא א, כיוון דתרוייהו, ווייל די טומאת שרץ און די טומאת נבילה, טומאת ערב אינון, מ'איז דאך נאר טמא ביז אין אוונט, דעריבער זאגן מיר טומאה סמיכתא היא. איז עס א דיקע טומאה, און ס'איז גלייך ווי די אויבערשטע זאך טוט אויכעט שווימען, ס'איז איין זאך, או דילמא, אדער ס'איז נישט, ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, האי כזית, נבילה דער שיעור ס'זאל מטמא זיין איז כזית, והאי כעדשה, און דער שיעור פון שרץ ס'זאל מטמא זיין איז דאך כעדשה, דעריבער וויל מען זאגן אז ס'איז גלייך כמנחא בכלי, ווייל ס'איז צוויי באזונדערע זאכן. און אויב כ'וועל זיך פשוט זיין ביי דער ערשטער זאך וואס מיר האבן געפרעגט, מת בכלי, אז בתר כלי אזלינן, און מיר זאגן עס הייסט נישט אז די אויבערשטע זאך איז צף, וועל איך דא אויכעט אזוי א זאגן. און נאך א שאלה, שרץ על גבי שרץ מהו. ס'ליגט אין וואסער א שרץ וואס איז צף און שווימט, און אויף דעם ליגט אויך א שרץ. הני ודאי, דא איז זיכער, חד שיעורא נינהו, ס'איז דאך איין שיעור, נישט דער שיעור בלויז וויפיל צייט ס'איז טמא איז איין שיעור, נאר דער שיעור ווי גרויס ס'זאל זיין ס'זאל מטמא זיין איז דאך אויך איין שיעור, ממילא וועל איך זאגן אז ס'איז טומאה סמיכתא, ס'איז גלייך ווי ס'איז איין טומאה, און דער אויבערשטער האט אויך דעם זעלבן דין ווי טומאה צפה, או דילמא אדער, כיוון דמפסקי מהדדי לא, ווייל עס איז דאך אפגעטיילט, ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, זאג איך נישט אזוי, נאר איך זאג, ס'איז גלייך ווי דער אויבערשטער ליגט אין א כלי, אז אויב ס'איז ספק נוגע אין דעם שרץ העליון, איז אויב ס'איז געשען אין רשות היחיד איז ספק טמא. ואם תמצא לומר דו וועסט זיך פושט זיין שרץ על גבי שרץ כיוון דמפסקי מהדדי ווייל ס'איז צוויי זאכן כמאן דמנחא בכלי דמי איז גלייך ווי די אויבערשטע ליגט אין א כלי און אויב איך זאג אז ס'ליגט אין א כלי הייסט ווי די זאך וואס ליגט אין כלי איז נישט צפה, איז ספק טומאה ברשות היחיד איז טמא, וועט דא אויך זיין טמא, בשרץ על גבי שרץ, וועל איך דיר פרעגן אזא מין שאלה, שרץ על גבי נבילה שנימוחה מהו, א שרץ ליגט אויף א נבילה וואס די נבילה איז צעגאנגען. צי זאגן מיר כיוון דנימוחה הויא לה משקה ווייל עס איז צוגאנגען הייסט די נבילה ווי משקה ממילא די שרץ וואס איז דא אויבן האט דעם זעלבן דין ווי טומאה צפה על פני המים או דילמא אדער האי אוכלא הוא די נבילה האט דאך דעם דין ווי אוכל, ממילא רופט זיך עס אן ווי די טומאה ליגט נישט אין וואסער, דער שרץ וואס ליגט אויף דער נבילה ליגט נישט אין וואסער ניט צף, נאר צף איז נאר די נבילה שנימוחה און די אויבערשטע טוט רוען. ואם תמצא לומר דאוכלא, אויב דו וועסט וועלן זאגן אז דאס האט דעם דין ווי אוכל, ס'נישט קיין משקה, ממילא דער שרץ וואס איז אויבן איז עס גלייך ווי עס ליגט, וועל איך דיר פרעגן, שרץ על גבי שכבת זרע מהו? די שרץ על גבי שכבת זרע. צי זאגן מיר ווייל די שכבת זרע איז דאך נישט קיין וואסער, האט עס נישט דעם דין ווי משקה, איז גלייך ווי די שרץ אויבן ליגט אין א כלי, אדער ניין? ס'איז גלייך ווי די שרץ אויבן טוט שווימען. ואם תמצא לומר, אויב דו וועסט לערנען, כיוון דמיתעקרא הוה ליה כאוכלא, ווייל די שכבת זרע ווערט דאך אויסגעריסן פון די איברים פון דעם גוף, ממילא הוה ליה כאוכלא, האט עס נישט דעם דין ווי משקה, נאר דארף זאגן ס'האט דעם דין ווי אוכלא, ממילא וויל איך זאגן אז די שרץ וואס איז אויבן הייסט נישט ער איז צף, וויל איך דאך פרעגן, שרץ על גבי מי חטאת, שרץ ליגט אויף מי חטאת, וואס איז דארטן דא, דאס ווארט מי חטאת מיינט מען מים מיט דעם אפר הפרה. וואס דארטן איז דאך דא אין דעם אפר און דעם מים מיט אפר צוזאמען, דאס איז דאך געדיכטער. און מי חטאת צפין על גבי מים מהו, ווי דער דין? צי זאגן מיר ווייל דאס איז דאך געדיכטער, רופט זיך אן ווי דער שרץ ליגט אויף די מי חטאת, צף איז נאר די מי חטאת, אדער ניין, די מי חטאת איז א משקה. און דאס וואס די גמרא דערמאנט מי חטאת איז לאו דווקא די שאלה ביי מי חטאת, די שאלה איז אז ס'איז דא וואסער וואס איז אויסגעמישט מיט אש, פלעינע וואסער, און די שרץ איז אויבן, ווי איז דער דין? לא ידעינן, ווייס מען נישט דעם דין, תיקו, בלייבט שטיין די שאלה. דאס לשון לא ידעינן תיקו דאס טרעפט מען נאר אין מסכת נדרים און מסכת נזיר, ווי דער ראש דערמאנט אסאך מאל אז לשון נדרים משונה. תוספות, דער לעצטער תוספות, בעי רמי בר חמא, מת בכלי, וכלי צף על פני המים מהו, בתר כלי אזלינן והוא נח, רופט זיך אן אז דער מת רוט איז ספק נוגע במת, האט דעם דין ווי ספק נוגע בטומאה צפה, אין רשות היחיד איז אויך טהור. או דילמא אדער בתר מיא אזלינן, כ'גיי נאכן וואסער ולא נח, מת על גבי שרץ מהו, צי זאגן מיר כיוון דהא טומאת ערב, שרץ ווערט מען נאר טמא ביזן אוונט, והא טומאת ז', און ביי א מת איז טומאת ז'. איז דאך דאס צוויי באזונדערע זאכן, דעריבער כמאן דמחתא בכלי דמי, ס'גלייך ווי ס'ליגט אין א כלי, או דילמא אדער כיוון דהא טמא והא טמא, ביידע זאכן איז דאך זאכן וואס זענען טמא, איז טומאה סמיכתא היא, איז גלייך ווי ס'איז איין זאך א דיקע טומאה, ואם תמצא לומר כמאן דמחתא בכלי ודאי דמיא, דו וועסט זאגן ווייל עס איז נישט דער זעלבער זמן איז גלייך ווי עס ליגט אין א כלי, שרץ על גבי נבילה ונבילה צף על פני המים מהו, כיוון דתרוייהו טומאת ערב, שרץ און נבילה ביי ביידע איז דאך טומאת ערב, טומאה סמיכתא, איז כחדא טומאה הווה, ווערט עס גערעכנט ווי איין טומאה, ולא חשיב כמונחת, ס'גלייך ס'איז נישט גלייך ווי די אויבערשטע ליגט נאר ביידע זענען צפים, או דילמא, הא כזית והא כעדשה, שרץ איז מטמא בכעדשה און נבילה איז מטמא כזית, ס'איז צוויי זאכן, שרץ על גבי שרץ מהו, הני ודאי חד שיעורא היא, ביי ביידע דאך דער שיעור זאל מטמא זיין בכעדשה, או דילמא כיוון דמפסקי מהדדי לא. ווייל עס איז צוויי זאכן, אם תמצי לומר דו וועסט זאגן כיוון דמפסקי לא, הייסט עס נישט איין זאך, נאר ס'איז גלייך ווי עס ליגט אין א כלי, נבילה שנימוחה, מי הווה הך נבילה כמשקה, צי די נבילה האט א דין ווי משקה, והווה שרץ שעל גבה, ווי דער שרץ וואס ליגט אויבן, כטומאה צפה על פני המים, ווי טומאה שווימט אויף וואסער, או דילמא אוכלא ניהו, ואם תמצי לומר דו וועסט זאגן כי אוכלין הווה לה, אט נבלה שנימוחה איז ווי אוכלין ואינה חשובה משקין, והווה לה איז גלייך כמי שאינו צפה על פני המים, והא שרץ על גביו, הואיל וויבאלד כשנבלה שנימוחה צפה על פני המים כזית, והא כעדשה, כמאן דמונח דמי, גלייך ווי עס ליגט. שרץ על גבי שכבת זרע מהו מי הווה לה כמשקה ואם תמצי לומר דו וועסט זאגן כיוון דמתעקר מגופו לא חשיב משקה אלא כאוכלין יש לדונו עס האט א דין אזוי ווי אוכלין שרץ על גבי מי חטאת שיש שם אפר מאי ווייל די אפר דאך דארף שיעף איז עס ניט אין דין די מי חטאת האט נישט דעם דין ווי משקה נאר עס האט א דין ווי א באזונדערע זאך.
ברוך השם, מסכת נזיר, דף ס"ד, עמוד ב', די ערשטע שורה פון עמוד. אמר רב המנונא, רב המנונא האט געזאגט, נזיר ועושה פסח, א נזיר אדער א איד וואס האט געמאכט די קרבן פסח, שהלכו בקבר התהום, זיי זענען געגאנגען אויף א ארט, זיי האבן מאהיל געווען אויף א ארט וואס דארט איז געווען א טומאה, א קבר וואס דער קבר רופט זיך אן קבר התהום, וואס קיין מענטש האט נישט געוויסט אז דארט איז דא א קבר. ווען זענען זיי דארטן געגאנגען? בשביעי שלהן, אין זיבעטן טאג. דאס הייסט, א טמא מת איז דאך דער דין מ'איז מזה אויף אים דעם דריטן טאג און דעם זיבעטן טאג, און נאכער איז ער זיך טובל און ער דארף האבן הערב שמש, זענען זיי דארטן געגאנגען אין זיבעטן טאג, און זיי האבן דאס נישט זיי האבן דאס נישט געוואוסט אז זיי זענען דארטן געגאנגען, און דער נזיר איז געגאנגען האט געציילט די נזירות טהרה, און ס'האט זיך געענדיגט די נזירות, איז ער געוואויר געווארן אז. איידער ער האט אנגעהויבן צו ציילן די נזירות טהרה, איז ער געגאנגען אויף דעם ארט וואס דארט איז געווען א קבר התהום, צו נאכדעם ווי ער האט געמאכט דעם קרבן פסח, איז ער געוואויר געווארן ער איז געווען אויף אזא אן ארט וואס דארט איז געווען קבר התהום. איז דער דין טהורים, זיי זענען ריין, כאטש זיי זענען דאך פאקטיש טמא געווארן פריער, מאי טעמא דלא אלימא טומאת התהום למיסתר, טומאת התהום האט נישט דעם כח ס'זאל סותר זיין די נזירות וואס האט געציילט ווען ער איז געוואויר געווארן פון טומאת התהום פריער איידער ער האט גענדיגט די נזירות. איידער ער האט געמאכט דעם קרבן פסח איז דער דין האבן מיר דאך געלערנט אין דער משנה אז אם עד שלא גילח בין כך ובין כך סותר נאר דא רעדט זיך דאך ער איז געוואויר געווארן שוין נאך אלעמען איז עס נישט סותר מתיב רבא האט רבא געפרעגט א קשיא אויף רב המנונא לאמיר נאר זעהן, אין דעם זיבעטן טאג, ווען ער האט שוין געהאט די הזוה דעם דריטן טאג, און דעם זיבעטן טאג, אפילו ער האט זיך שוין גע'טובל'ט, איז ער דאך נאך אזוי צו זאגן, איז ער דאך נאך אלץ טמא. זאגן מיר, אפילו ווען דער מענטש איז נישט קיין טהור גמור, און ער איז געגאנגען אויף. קבר התהום, ווערט ער נישט טמא? האט רבא געפרעגט א קשיא, אין דער משנה האבן מיר געלערנט, ירד ליטהר, ער האט אראפגענידערט ער זאל זיך רייניגן מטומאת המת, פון טומאת המת, ווען האט ער שוין געהאלטן ווען? ירד ליטהר, ער האט שוין געהאלטן דעם זיבעטן טאג, נאכער איז ער געוואויר געווארן אז דארט איז געווען קבר התהום, טמא איז ער טמא, שחזקת טמא טמא, שחזקת טהור טהור, ווען זאגן מיר אז די קבר התהום איז אים נישט מטמא, דווקא אז דער מענטש האט געהאט חזקת טהור, אבער דא האט דער מענטש האט נישט געהאט קיין חזקת טהור, דעמאלט גייט נישט אן דער דין וואס מיר זאגן אז קבר תהום איז נישט מטמא, איז דאך א קשיא אויף רב המנונא'ן, וואס רב המנונא האט געזאגט אז בשביעי שלהם זענען זיי טהורים, אמר ליה, האט ער אים גענטפערט, מודינא לך, איך בין דיר מודה, בנזיר, ביי א נזיר.

האט ער דאך נאך נישט, אז ער האט נאך נישט געהאט קיין טבילה, האט ער דאך נאך נישט געהאט קיין תגלחת, דעמאלט ער האט נאך נישט געהאט קיין תגלחת און ער איז געווארן טמא בטומאת התהום, זאגן מיר טאקע אז ס'איז סותר. דער דין פון רב המנונא רעדט זיך, דאס וואס ער זאגט שהלכו בקבר התהום בשביעי שלהן, רעדט זיך נאכדעם ווי ער האט זיך שוין געהאט אפגעשוירן, וואס איז די חידוש? כאטש ס'פעלט דאך אים נאך הערב שמש, תרומה קען ער נישט עסן דווקא ביז ס'וועט ווערן נאכט, דאך זאגן מיר ער הייסט נישט בחזקת טומאה. איז עס צוויי באזונדערע זאכן, די משנה רעדט זיך ער האט נאך נישט געהאט קיין תגלחת, און דא ס'איז פאר דער טבילה, און דא רב המנונא רעדט זיך, נאכדעם ווי ער האט זיך שוין גע'טובל'ט און ס'האט אים געפעלט נאר הערב שמש, דעמאלט האט ער חזקת טהרה. אמר ליה רבא, האט אים רבא געזאגט, אף אנא מודינא לך, איך בין דיר אויך מודה, דבעושה פסח, ווען ער איז געגאנגען ביי דעם שביעי שלו, ער האט זיך גע'טובל'ט, דער שביעי שלו איז געוועזן ערב פסח, דלא מחוסר ולא כלום, בין איך אויך מודה צו דיר אז עס פעלט אים גארנישט ניט, און ער האט נישט דעם דין פון חזקת טומאה אז ער זאל זיין טמא. קומט אויס האבן מיר יעצט צוויי באזונדערע פאלן, די משנה זאגן מיר פארוואס איז ער נאך בחזקת טמא, ווייל עס פעלט אים נאך טבילה, ביי א נזיר פעלט אים תגלחת, און רב המנונא רעדט זיך אז עס פעלט אים שוין גארנישט, נאר ווען עס איז הערב שמש. אמר ליה אביי האט אביי געפרעגט רבא פארוואס זאגסטו אז נאך דער טבילה האט ער שוין א חזקת טהרה עס פעלט אים גארניט והא מחוסר הערב שמש ער קען נישט עסן קיין תרומה כל זמן ער האט ניט קיין הערב שמש ממילא דארף ער דאך האבן דעם דין פון חזקת טומאה ער איז דאך נאך טמא זעען מיר לגבי תרומה. אמר ליה, האט ער אים גענטפערט רבא שמשא ממילא ערבא, די זון גייט אונטער פון זיך אליין, איז דאס א א זאך וואס דער מענטש דארף נישט טון קיין מעשה, נאר וואס דען וואס ער דארף האבן הערב שמש, און דאס איז א זאך וואס קומט פון זיך אליין, דאס. הייסט נישט קיין חסרון. זאגט די גמרא, ואף אביי הדר ביה, אויך אביי האט אויך חרטה געהאט און ער לערנט די סברה אז שמשא ממילא ערבא, און ממילא הייסט דאס נישט קיין חסרון. דתניא, מיר האבן געלערנט יום מלאת תביא תוך מלאת לא תביא, ס'איז דא א דין, א פרוי ווען זי טוט געבוירן א זון איז זי טמא זיבן טעג, נאכער רופט זי זיך אן טבולת יום ארוך. איז דריי און דרייסיג טעג, ס'הייסט צוזאמען איז עס פערציג טעג, דעם איין און פערציגסטן טאג ברענגט זי דעם קרבן וואס א יולדת ברענגט, אויב זי האט געבוירן א נקבה איז זי טמא שבועיים, פערצן טעג, און נאך זעקס און זעכציג טעג איז דמי טהרה, און דעם איין און אכציגסטן טאג דארף זי ברענגען א קרבן. איז נאך פֿערצן טעג איז זי שוין טהור, ס'איז שוין דם טוהר. ווי וועט זיין אז די פרוי האט נישט געברענגט קיין קרבן דעם איין אכציגסטן טאג, און זי האט געבוירן נאך א קינד שפעטער, אדער זי האט מפיל געווען דעם איין אכציגסטן טאג א צווייטע קינד, איז זי מחויב צו ברענגען צוויי קרבנות, איין קרבן איז זי מחויב צו ברענגען פאר דער ערשטע לידה, און איין קרבן איז זי מחויב צו ברענגען פאר דעם נפל. זי קען נישט פטר'ן מיט איין קרבן ביידע, ווייל אויף דעם איין אכציגסטן טאג, אזוי ווי. ס'איז געקומען דער איין און אכציגסטער טאג, איז זי שוין געווארן מחויב צו ברענגען א קרבן פאר דער ערשטער לידה. נאכער אז זי האט מפיל געווען, איז ווערט זי אויף דעם נפל א נייע חיוב קרבן. שטייט דא א דין יום מלאת, אויב דער נפל איז געווען יום מלאת דעם איין אכציגסטן טאג, תביא, דארף זי ברענגען א באזונדער קרבן. ווי איז אבער תוך מלאת אז דאס איז געווען אין די אכציג טעג, איז דער דין לא תביא, דארף זי נישט ברענגען קיין באזונדער קרבן, נאר איין קרבן איז גענוג אויף ביידע זאכן. יעצט איז דא א שאלה, זי האט געבוירן א קינד, און נאכער אין די אכציג טעג האט זי מפיל געווען, האב מיר דאך געזאגט אז ס'איז גוט איין קרבן, נאכער האט זי פריער פארשוואנגערט און זי האט ווידער מפיל געווען אין די אכציג טעג פון דעם צווייטן, דאס הייסט לגבי דעם ערשטן איז עס שוין נאך אכציג טעג, אבער לגבי דעם צווייטן איז עס אין די אכציג טעג פון דעם צווייטן. אבער ס'איז מער ווי אכציג פון דעם ערשטן יכול קען איך מיינען לא תביא זי זאל נישט ברענגען על לידה שלפני מלאות די לידה די ערשטע נפל וואס דאס איז דאך געווען לפני מלאות פון דעם ערשטן ולד אויף דעם דארף זי טאקע נישט ברענגען קיין באזונדער קרבן אבל תביא על לידה שלאחר מלאות, אבער די דריטע לידה ווי מען זאגט, וואס דאס איז דאך אחר מלאות, פון דער ערשטער איז דאס אחר מלאות, נאר דאס איז תוך מלאות פון דער צווייטע, וואלט איך געוואלט מיינען אז זי דארף ברענגען א באזונדער קרבן ותפטר בשתיהן, זאל ווערן געפטר'ט פון ביידע. אז ס'איז צוויי באזונדערע, ווייל די דריטע איז דאך נישט אין די מלאות פון די ערשטע. תלמוד לומר שטייט אין פסוק ובמלאות ימי טהרה, זאגן מיר ביום מלאות תביא, די חיוב אויף איר זאל ברענגען א קרבן איז די ביום מלאות. תוך מלאות, אויב ס'איז געווען תוך מלאות. איז דאך נאך דא אין דעם פאל קיינמאל נישט געווארן אויף איר קיין חיוב צו ברענגען קיין קרבן, פארוואס איז אויף איר נאך נישט געווארן קיין חיוב קיינמאל צו ברענגען קיין קרבן? ווייל אויף דעם ערשטן ולד איז זי נישט מחויב, ווייל עס איז דאך איז עס דאך געווען דער צווייטער נפל, און ווידער אין דעם אין די מלאות פון דעם צווייטן איז דאך געווען דער דריטער. לא תביא, קען זי נישט ברענגען. אזוי האב מיר געזאגט דעם טייטש. ווייל איז זי נאך נישט געווען מחויב צו ברענגען קיין קרבן, דארף זי נישט ברענגען. אמר רב כהנא, ואמר רב כהנא, האט רב כהנא געזאגט, שאני הכא, דער טעם פון דא איז, דמיחסרא קרבן, דעריבער ווערט זי געפטר'ט מיט איין קרבן, אין אמת'ן די דריטע איז דאך נישט אין די מלאת פון די ערשטע, ווייל ס'פעלט דאך די צייט פון קרבן, ס'איז נאך נישט געקומען די צייט זאל ברענגען א קרבן אויף דער ערשטע לידה, ווייל די תורה זאגט ווען עס ענדיגט זיך די ימי טוהר דעמאלט זאל זי ענדיגן ברענגען א קרבן, אבער דא ווייל ס'צווייטע מאל קען זי נישט ברענגען קיין קרבן. ביז עס פילט זיך אהן די מלאת פון די צווייטע, און די מלאת פון די צווייטע האט זיך דאך נישט אנגעפילט ביז די דריטע, דעריבער ווערט זי געפטר'ט פון איין קרבן. און מ'האט געפרעגט אויף דעם א שאלה, התם נמי מיחסרא הערב שמש, אויב זי האט מפיל געווען דעם איין אכציגסטן טאג, האבן מיר דאך פריער געזאגט וויפיל קרבנות זאל זי ברענגען, צוויי, פארוואס זאל זי ברענגען צוויי קרבנות? ס'קען זיך אמאל רעדן אז זי האט זיך נישט גע'טובל'ט לסוף שבועיים, קומט אויס אז לסוף שמונים איז זי נישט ראוי צו ברענגען קיין קרבן לידה ראשונה, און דאך זאגן מיר א כלל אז אויב ס'איז געוועזן דעם איין אכציגסטן טאג ברענגט זי צוויי, פארוואס? ס'קען דא אמאל איז דאך דא עס פעלט הערב שמש. כאטש ס'איז דער איין און אכציגסטער טאג, דאך איז זי נאך נישט ראוי צו ברענגען קיין קרבן, ווייל זי האט זיך נישט גע'טובל'ט. אמר ליה אביי, האט אביי צו אים געזאגט, שימשא ממילא ערבא, די זון גייט אונטער פון זיך אליין, אז דאס רופט זיך נישט אהן קיין מחוסר מעשה. דאס דא דארף איך זאגן צוויי זאכן, דא איז דאך דא צוויי חסרונות, מען רעדט דאך לא טבלה, איז אביי טוט אויף נאך מער א. אז דאס איז זיכער חסרון טבילה איז נישט קיין חסרון ווייל ס'איז דאך דא א מקווה און מ'קען זיך טובל'ען, נאר אפילו הערב שמש וואס דאס איז נישט בידו, דאס איז אויך נישט קיין חסרון מעשה ווייל די זון גייט פון זיך אליין אונטער. תוספות.